א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער זעקס און דרײַסיק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס.
אקעי סאו איז דא א שאלה אזוי, די שאלה איז וואס מיינט SPYETF? יעצט איך וואלט געזאגט, כ'מיין כ'וואלט געזאגט, דאס זענען זעקס אותיות, זעקס אותיות פון די ענגלישע אלף בית, SPYETF, און S מיינט עס, פי מיינט פי, וויי מיינט וויי, וכו'. אבער יענער פרעגט דיך עס, און ער פרעגט דיך דיר אלס א עקספערט אין די מארקעט און אין אינוועסטמענטס, סאו, כ'ווייס, אפשר קענסטו אפילו מסביר זיין די שאלה.
יא, זייער גוט, יא. סאו SPY, יעדע זאך וואס דו טרעידסט אין די סטאק מארקעט, איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן א טיקער סימבאל. אין אנדערע ווערטער, ווען דו ווילסט קויפן שעירס פון א קאמפאני, לאמיר זאגן דו ווילסט קויפן שעירס פון מייקראסאפט, גייסטו נישט אריין צו די מארקעט און די לייגסט אריין אין דיין פלעטפארם אדער אין דיין קאמפיוטער אדער דארט ווי די קויפסט עס איך וויל קויפן מייקראסאפט די לייגסט אריין אז די ווילסט קויפן פון MSFT MSFT איז די סימבאל פון מייקראסאפט. ס'הייסט אז איך וועל אריין לייגן אין אזא פלאץ ווי מען קויפט סטאקס איך וועל אריין לייגן די ווארט מייקראסאפט גייט ער נישט וויסן וואס איך וויל ווייל מייקראסאפט איז דארטן באקאנט מיט א געוויסן שם כינוי.
יא, קען זיין דו וועסט האבן א גוטע סאפיסטיקעיטעד סאפטוועיר וואס וועט אליין ארויפקומען ווען די לייגסט אריין מייקראסאפט MSFT.
אבער די מציאות הדברים איז אז די קויפסט נישט די קויפסט עס נישט מיט די נאמען מייקראסאפט די קויפסט עס מיט א טיקער סימבאל.
טיקער סימבאל? יא.
אקעי. אזוי ווי למשל איך קען מיך מיט אסאך מענטשן און איך דארף זיי רופן זייער נאמען יעדן טאג און איינער פון די מענטשן הייסט פנחס גלויבער. יא. און אנשטאט איך זאל מיך גיין פלאגן יעדע מאל צו זאגן פנחס גלויבער איך גיי זאגן PG. אקעי. אקעי? סאו ס'האט א ס'האט א געוויסע כינוי, א געוויסע טיקער, א טיקער סימבאל הייסט עס, וואס מיט דעם ווערט אנגערופן די קאמפאני סטאק מיט וואס דו קויפסט.
אקעי. סאו דאס איז די, דאס איז. דאס איז ווען דו קויפסט א סטאק.
אקעי. יעצט ווען דו ווילסט קויפן שעירס פון די ETF וואס איז וואס איז דורך די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איז די וועג וויאזוי דו טוסט עס איז דורכן אריינלייגן טיקער סימבאל SPY.
סאו כ'האב געהערט נאך צוויי ווערטער יעצט וואס איך דארף הסבר, איך קויף אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט א ETF, איך געדענק אז דו האסט שוין גערעדט דערפון, אויב דו קענסט ממש בקיצור נמרץ אויפן שפיץ גאפל זאגן וואס די צוויי אידן ווער די צוויי אידן זענען.
יא. סאו די ערשטע איד וואס הייסט עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס ער איז איז, עס ענד פי פֿינף הונדערט איז בעסיקלי די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס וואס,

צו עפענען מיין פארטפאליאו יעדן טאג פון פינף הונדערט שעירס און איך דארף קוקן יעדע, אקעי, וואס מאכט ער אים וויל איך נאך האלטן אים וויל איך נישט האלטן איך מיין איך קען צושפארן מיין ביזנעס אדער קען איך ארויסגיין פון כולל נישט קיין חילוק וואס איך טו ס'איז איך גיי נישט איך גיי נישט אנקומען צו מיין טאג טעגליכע ארבעט אויב איך גיי דאס דארפן טון סאו וואס איז די עצה צו דעם? די עצה צו דעם איז אז ס'איז דא איין פאנד אקעי דאס ווערט אנגערופן א ETF, עקסטשעינדזש טרעידעד פאנד, וואס אין די פאנד אונען זיי שעירס פון די אלע פינף הונדערט קאמפעניס, און ווען איך וויל קויפן שעירס פון אלע פינף הונדערט קאמפעניס, אלל איי ניד טו דו אז איך קויף א שעיר פון זיי. איך קויף א שעיר פון זיי?
איך קויף א שעיר פון די ETF, א ETF איז בעסיקלי, ס'איז דא ETF'ס אין יעדע מין אינדעסטרי, און איין מין גרופ פון סטאקס וואס האט א ETF איז די עס ענד פי פֿינף הונדערט סטאקס האט איין ETF, אקעי, דאס טייטש אז יעדע סטאק האט א געוויסע איז א צוזאמשטעל פון שטיקלעך פון יעדע איינס פון די פֿינף הונדערט קאמפאניס?
עקזעקטלי, סאו זיי אונען אזויפיל און אזויפיל מיליאנען שעירס פון יעדע קאמפאני, און ווען איך וויל אינוועסטן אין אלע פֿינף הונדערט קאמפאניס און איז זיי אישוען אויך שעירס, זיי האבן שעירס און איך קען זיך סך הכל קויפן פון זיי א שעיר.
סאיז א קאמפאני וואס אונט שעירס אין אלע פון די פֿינף הונדערט שטערקסטע קאמפאניס וואס הייסן. קאלעקטיוולי די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און איך קען קויפן א שער וואס יעדע שער פון די יעדע אזא אי טי עף פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט מיינט אז זי האט שערס אין אלע קאמפאניס, סאו איך דארף מיך נישט שפילן צווישן דעם און צווישן דעם נוצן פון קאמאן וואו זיך. עקזעקטלי, איך קען איך קען יעדן טאג עפענען מיין מיין מיין פלעטפארם און געבן א קוק דארט וואס טוט זיך מיט מיין עס פי וויי שערס, און דעטס איט.
אקעי, סאו דאס מיינט אי טי עף קודם מיינט די שער וואס באשטייט פון שערס, און SPY ETF מיינט א ETF פון די SNP פֿינף הונדערט. עקזעקטלי, אסאך אידן רופן עס א שם כינוי די ספיידערס. ספיידערס?
יא, SPY, ספיי, סאו מען רופט עס די ספיידערס, סאו וועסט אמאל הערן אין קאווע שטיבל צוויי צוויי אידן רעדן דארט, יא איך האב אינוועסטעט אין די ספיידערס, וואס ער זאגט איז אז ער האט אריינגעלייגט געלט אין די SPY ETF.
סאו דאס מיינט אז טאמער וויל איך אינוועסטן אין די SNP פֿינף הונדערט דארף איך קויפן א ETF, איך קען למשל נישט אליין איך קען למשל נישט אויסלאזן די ספיידערס און גראד אריינגיין אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און יא זיך אליין ארומשפילן, קויפן איין סטאק דא און א האלבן סטאק דארט און דריי סטאקס ארויפצוציר.
קענסט יא, אבער איך מיין אז דעמאלטס וועסטו דארפן אפלאזן אלע אנדערע זאכן וואס דו טוסט. אנלעס דו וועסט הייערן א סעקרעטערי ספעשל פאר דעם, זאל זיצן א גאנצן טאג און זיך ארומשפילן מיט דיינע סטאקס און ריבעלענסן, ס'זאל זיין די זעלבע פארשען פון דא און פון דא, ס'זאל זיין געבעלענסט. דער עס ענד פי פֿינף הונדערט איז אזא מין פראקטישטע וועג פון רעדן פון די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפעניס צוזאמען. ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין גרופ, ס'איז פֿינף הונדערט עקסטערע קאמפעניס.
עקזעקטלי. קענסט אפילו זאגן נאך מער, ס'איז א בענטשמארק. א בענטשמארק מיינט א געוויסע וועג פון מעזשערן זאכן. סאו פונקט ווי דו פארשטייסט ווען ווען די הצלה קומט אן לא עלינו צו א פעישענט און ער פאנגט אן צו און און זיי ווילן טשעקן ווי געזונט ער איז וויאזוי גייט עס. וויאזוי גייט זיין לעבן, וויאזוי גייט, וויאזוי ריעקט זיין באדי צו זאכן, יא גייט ער גראד נעמען לייגן זיינע פינגערס אויף די פולס און ער גייט טשעקן ווי גוט זענען די פולס, ווי הויעך זענען די פולס, ווי שנעל, ווי שטייט, לויט דעם וועט ער וויסן מער ווייניגער די מצב פון די מענטש, צו ער איז סטעיבל, צו מען דארף אים אריין ראשן אין שפיטאל, צו מען דארף שוין רופן א פעראמעדיק אים צו געבן מעדיקעישאנס יעצט, ער וועט זען פון די פולס וואס עס טוט זיך, וואס איז די מצב אין דזשענערל, דאס ווערט אנגערופן א בענטשמארק, א בענטשמארק מיינט איך מעזשער א זאך קעגן עפעס. סאו די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז אראפגעגאנגען מיט צען פוינט מיט צען פראצענט וואס מיינט עס? אז בכלליות די די די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס וואס רעפרעזענט די עס ענד פי פֿינף הונדערט זענען אראפגעגאנגען מיט אזויפיל פראצענט אן עווערידזש, אקעי, קען זיין איינער איז ארויף און קען זיין איינער איז מער אראפ אבער אן עווערידזש איז דאס וויאזוי ס'איז אראפ און דאס וויאזוי ס'איז ארויף און פארשטייט זיך ווען דו האסט שעירס אין עס פי וויי גייט דאס נאכגיין די פערסענט ווייל ווי איז די SPY אינוועסטעט? אין די S&P פֿינף הונדערט, סאו דאס איז א בענטשמארק מער ווייניגער וויאזוי דו קוקסט, ס'איז נישט אז איך האב אינוועסטעט אין די S&P פֿינף הונדערט, קענסט נישט אינוועסטן אין די S&P פֿינף הונדערט, קענסט אינוועסטן אין פֿינף הונדערט קאמפאניס עקסטרא, אבער אויב דו ווילסט אינוועסטן אין די S&P פֿינף הונדערט דארפסטו אינוועסטן אין SPY. אקעי, סאו די S&P פֿינף הונדערט איז אזא פראקטישע זאך, דאס איז וואס די חברה, די עקאנאמישע חברה הצלה, איך ווייס נישט צו ס'איז די ריכטיגע צושטעל, אבער די עקאנאם, די עקאנאמישע דאקטוירים וואס ווילן קוקן א טשעק-אפ ווי געזונט די מארקעט איז, טאפן זיי דעם פולס פונעם מארקעט. ווי די פולס פון די מארקעט? די פֿינף הונדערט שטערקסטע קאמפאניס. איינס פון די פלעצער וואו זיי גייען קוקן איז די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס, אבער דו דארפסט פארשטיין אז ס'איז דא נאך אסאך חלקים אין די עקאנאמי אויסער די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס.
למשל, אויב ס'איז דא הונדערטער בענקס, וואס זיי זענען נישט די גרעסטע פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אין אמעריקע, אבער בענקס זענען גענוג א שטארקע פעקטאר אז מען זאל וועלן וויסן וויאזוי בענקס שטייען. אקעי, סאו קענסט נישט עכט קוקן אויף די עקאנעמי נאר אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט. אבער עס איז איינע פון די וועגן וויאזוי מען מעסט עס. סאו ס'איז איינע פון די וועגן, אקעי, סאו מען טשעקט דעם פולס. איז געגאנגען איינער, א איד, יא, צופעליג הייסט ער נישט חיים עקשטיין אבער ער איז אויך געווען א עקספערט אין די מארקעט, און ער האט געמאכט א ETF א פעטענט אז א מענטש וויל אינוועסטן אין שטארקע קאמפעניס וואס זענען סאליד, אנשטאטס דעם ווי יענער זאל זיך גיין ארומשפילן און לויפן פון דעם קאמפעני ארויף אראפ, נעמט ער א באנטש מיט שעירס, יעדער שעיר רעפרעזענט א געוויסע פערצענט פון יעדע איינע פון די פֿינף הונדערט קאמפעניס, און איך וואס הייב נישט אן צו וויסן יא, בחייכון רבי מנחם וחי דער ריש גליסה, קען קויפן א ETF און אזוי אינוועסט איך אין די S&P פֿינף הונדערט. חיים, וואס טוט מען אז מען רעדט פון א איד ווי פנחס וואס איז אריין א דזשאוק אין קאפ, ער וויל נישט טון אזוי ווי יעדער איינער טוט מיט די אי טי עף, ער האט נישט ליב די דרך המלך, ער וויל דווקא גיין אויף די זייט, קריכן זיך אויסטרעטן א נייע שטעגל אין וואלד, יא, קריכן צווישן די דערנער אין די גראז, איך וויל יא גיין גראד אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אן די אי טי עף, אקעי, האסטו מיר נאך געזאגט אז דאס איז א פול טיים דזשאב, פראבלעם איז נישט נאר אז איך דארף קוויטן מיין דזשאב, נאר אויך אז איך הייב נישט צו וויסן וואס עס טוט זיך דארטן, סאו וואס, דו'סט קענען באשטיין צו טון פאר מיר. Wow, קודם קודם די מאכסט מיך אזוי עקסייטעד אפילו פאר די אופער, אז די ווילסט אפילו אז איך זאל טון פאר דיר אזא זאך, און הלוואי הלוואי עס וואלט געווען א דריעם פון מיך אז איך קען זיצן א גאנצן טאג און מענעדזשן דיינע דיינע שעירס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איך גלייב אז מען רעדט דא פון אסאך מיליאנס אוו דאלערס, סאו ס'וואלט געווען א דריעם פון מיך אז איך קען זיצן, אנפארטשענעטלי, און איך באקום ביי די וועי, אלל דזשאוקס אסייד, איך באקום אזעלכע ריקוועסטס אן א דעילי בעיסיס, מענטשן שיקן מיך מעסעדזשעס און פרעגן מיך, קוק אן חיים, דו מאכסט די אלע קאורסעס, אפשר, איך האב נישט קיין צייט, איך בין ביזי, און אפשר געב איך דיר די געלט און דו מענעדזש עס. נו וואס ענטפערסטו?
דערווייל האב איך יעדן איינעם געזאגט

סא מענטשן שרייבן זיך איין. אבער דו, דאס איז עס? ס'איז נישט דאס איז עס, כ'האף נאך מיט מאכן, אבער פאר א ווייל גיי איך עס יעצט סטאפן, ס'איז ס'איז געווארן טו מאטש, די דימענט איז צו שטארק און איך. דענק חיים אז לכתחילה ווען דו האסט עס אנאונסט, אויב איך האב דיך גוט פארשטאנען, איז געווען די פלאן צו מאכן איין קורס, אפשר נאך איינס. יא באט ס'איז געווארן די דימענט מער און מער, און יעדע מאל מ'פאנג אן א קורס און ס'פארט גוט, נאך נאך גייט דורך צוויי וואכן, כ'פאנג אן צו באקומען אימעילס, ווען איז דא נאך איין, ווען איז דא נאך איין, ווען איז דא נאך איין. און איך האב נישט יעצט די צייט פאר דעם סאו כ'האב עס געמוזט לייגן אויף פאוז. כ'האף אז בקרוב וועט מען קענען מאכן נאך איין אבער כ'האב נאך נישט קיין פלאן וואס איך ווייס ווען.
איי די קורס האט זיך שוין אנגעהויבן אבער ס'איז נאך יא שייך? ס'איז נאך יא שייך זיך איינצושרייבן? די קורס האט זיך אנגעהויבן פעברואר ניינצן, דאס מיינט די פאריגע זונטאג, און אבער ס'איז נאך דא א מעגליכקייט אויב מ'וויל זיך מיטכאפן, מ'וועט דארפן די ערשטע שיעור הערן די רעקארדינג, אבער מ'קען זיך נאך מיטכאפן, מענטשן כאפן זיך נאך מיט.
אקעי, און די נומבער איז זיך איינצושרייבן פאר די קורס? מ'קען שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו עיט פייוו וואן טרי זיראו וואן זיראו מיט די ווארט איי עם אין און מ'עט דיך שיקן אינפארמעישן ווייטער וואס צו טון. אקעי, וואס גייט מען מיר זאגן? וואס האב איך צו טון? אה, סאו ס'איז א גאנצע קוואליפיקעישן פראסעס, סאו דו שיקסט אריין די טעקסט איי עם אין און מ'עט דיך ענטפערן. מ'וועט דיך ענטפערן געווענליך אז דו זאלסט שיקן דיין אימעיל אדרעס, און מ'וועט דיך שיקן א אימעיל נאכדעם מיט די אינפארמעישן פון די קורס, וואס אויב ס'קוקט אויס אז ס'רעדט צו דיך, וועסטו דארטן זען ווי דו קענסט אפלייען אז מ'זאל איבערקוקן דיין אפליקעישן צו זען צו ס'קען זיין טאקע אינטערעסאנט פאר דיר צו נישט, עס איז א זאך וואס אונז פילן מיר גוט אז דו זאלסט דארט זיין, און דו קענסט פארשטייט זיך אויך זען צו ס'איז פאר דיר, באט ס'פאנגט זיך אן די פראסעס, די ערשטע סטעפ אויפן עסקעלעיטער איז די טעקסט. איי עם ען צו עיט פאר פייוו עיט פייוו וואן טרי זירא וואן זירא. געוואלדיג. אקעי, און די נומבער איבערצולאזן שאלות, טייטש וואס דאס מיינט, וואס יענץ מיינט, וויאזוי דאס ארבעט, וויאזוי יענץ ארבעט אויפן סטאק מארקעט און אינוועסטינג, איז דורכן שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, און אדער אימעיל אדרעס ask at chaimekstein דאט קאם, ask at c h a i m EKSTEIN דאט קאם, א גרויסן שכוח חיים.
מיי פלעזשער, הצלחה וברכה.